כ'האב געוואלט זאגן די גמרא זאגט למה נקרא שמו כשופים שמכחישים פמליא של מעלה זיי טוען אפילו די פמליא של מעלה קענען זיי מכחיש זיין, זיי קענען טוען זאכן וואס אין הימל איז עס נאכנישט אזוי פארשריבן אינגאנצן, ס'איז דא אין דעם א גאנצע אריכות ס'איז דא אין מהרל איז דא א גאנצע אריכות וויאזוי זיי קענען דאס טון ווייל דער אייבישטער האט זיי געגעבן אזא מין כח אויך דאס קומט פונעם ענין פון והארץ היתה תוהו ובוהו ס'איז צו א לאנגע אריכות אונז זאל מיר אריינגיין אין דעם אבער למעשה

און זיי דרייען זה חליפתי זה כפרתי זה תמורתי, און וועגן דעם זאג איך נאכאמאל, יעדער איז מחויב צו גיין און מאכן א דעטע סיסטעם און אוועקשטעלן א בריוו און שרייבן, דער מלמד האט מיך מאלעסטעט דעמאלטס און דעמאלטס, דער איד האט מיך מאלעסטעט דעמאלטס און דעמאלטס, דער שוכן עפר, דער דרעטליגער האט מיך מאלעסטעט דעמאלטס און דעמאלטס, ס'מוז בלייבן דעטע, כשיש דין למטה אין דין למעלה. ווען נישט איז חלילה דא א געוואלדיגער קיטרוג אויף כלל ישראל, און דאס וועט אונז העלפן אז אונז מיר קענען ארויסקריכן איינמאל פון דעם זומפ. שטעל דיר פאר אויף ברוך מרדכי איז דא דריי וויקטעמס וואס זענען געקומען פאראויס, עס האט געדארפט קומען דריי טויזענט אין א טאג, אויף נחמיה וועבערמאן איז געקומען איין מיידל פאראויס, האט געדארפט איין מיידל?

איף יו וואנא בי אן די רייט סייד, קומטס מיט מיט מיר, מען דארף שרייבן ביכער און מען דארף מאכן איין סענטרעל קאמפיוטער און אלעס אריינלייגן, און מ'זאגן איך נעם נישט קיין אחריות, קען זיין יענער וויל זיך נוקם זיין, צו גארנישט, קען זיין דאס מיידל איז געקומען פאראויס קעגן נחמיה ווייל ער האט איינגעזעצט איר בויפרענד, וועל מעיבי איטס טרו, אבער דאס איז נאר געווען די סיבה וואי שי העד די קארידזש טו קאם פארווערד, אבער דער חזיר האט איר געטוהן כל דבר אסור. איינער פרעגט מיך פון וואנעט ווייסטו ס'איז אמת? זאג איך איך ווייס נישט, ס'איז זיכער נישט אמת, ס'איז נאר א פראבלעם ווייל די צוועלף גוים זענען קאנווינסד, פרעגט ער און וויאזוי זענען זיי געווארן אזוי שנעל קאנווינסד, זאג איך איך ווייס נישט, זיי האבן געזען ער איז געפארן א וועג פון צוויי שעה און זיי זענען געפארן אין אכצן שעה און ער האט געטשארדזשט די מאמען הונדערט פופציג דאלער א שעה פאר טערעפי, און ווען דו פארסט מיט א מיידל און ס'איז אכצן שעה, דער חובת הלבבות זאגט אזוי ווי ס'איז נישט מעגליך אז אין א ברענעדיגען טאפ זאל זיצן נעורת, דאס איז אזאלעכע פעדערן, און ס'זאל ברענען א פייער און ס'זאל נישט פארברענט ווערן, אזוי איז נישט מעגליך קיין איסור יחוד מיט א מיידל, מ'זאל נישט זינדיגן, דעטס איט. סאו דער גוי ווייסט עס אויכעט, נישט ווייל ער האט געלערנט חובת הלבבות, נאר ער קען עס פון זיין יומען נעיטשער, ער ווייסט וואס ער וואלט געטון ווען ער פארט אכצן שעה מיט א מיידל, און דאס וואס איך בין ברוגז אויף סאטמאר, איך בין נישט ברוגז זיי האבן אים געשיקט פאר טערעפי צו אים, איך בין ברוגז אז זיי האבן צוגעקוקט איסור יחוד טאג און נאכט, ס'איז געווען א פרוי פון סאטמארע סקול, זי איז געקומען באקוקן דעם צימער, דזשי טי עף אויף וועלכער אפארטמענט דארט ווי ער געט טערעפי, און זי איז צוריק געגאנגען זי האט געזאגט ס'איז נישט ס'איז גילוי עריות ממש נאר ווער האט זיך געטרויט פאר נחמיה'ן עפעס צו זאגן, סאו רבותי דאס איז נאר אן עמורדזשענסי איך בעט יעדן איינעם וואס זאל קומען אם ירצה השם מיטוואך טרי טוועני דזשעי סטריט, ברוקלין ניו יארק און דארטן וועט עטץ קוקן אויף די באורד. ווי ס'וועט זיין דער קאורט, וועלכן דזשאדזש, און דארטן וועט מען זען דעם יפי נוף, דעם חזר, דעם מעגא חזר, וואס ער האט געזאגט פאר א יונגל כ'וועל דיך דערטרענקען דיך אין מקווה אויב דו וועסט פארציילן פאר דיין טאטן און די מענצער ברידער ווייל זיי זענען מעגא חזירים אלע יארן געווען אין פאפא מעגא חזירים בעקן זיי אים ווייל ער האט מיר געזאגט, נחום ראזענבערג, ער האט עס מיר געזאגט אז מענצער האט אים מאלעסטעד. דעי אין און דעי אוט, און ער האט מיר אויך געזאגט אז ברוך מרדכי האט אים מאלעסטעט, סא דעי פעמיליס טרייען יעצט צו מאכן אז ער זאל גיין זיצן, דעי טראואינג הים טו דע דאגס, ער זאל גיין אין דר'ערד, און איך ווייס נאך נישט אז נאך פינף יאר קומט ער ארויס ווייל סאיז דא א קלאוז נאר טאמער ער איז פיט טו גאו אוט, ווייל די גאווערמענט איז נישט משוגע, דא זאגט ער איך קען נישט גיין פאר טריעל דא זאגט ער איך קען יא גיין פאר טריעל, די גאווערמענט איז נישט אינגאנצן משוגע, דאונט טינק, סא עניוועי יעצט קען ער שוין יא גיין פאר טריעל. סאו עט די ענד אוו די דעי זיי ווארפן אים פאר די דאגס כדי זיי זאלן קענען אוועק גיין מיט זייער ריינעם פנים, שטעל דיר פאר ווען סקומט יעצט ארויס אז ברוך מרדכי האט אים מאלעסטעט, דאס איז אזא מין פלאפ פאר ברוך מרדכי און ער גייט אים ירצה השם צוריק זיצן עניוועי, אבער אונז דארפן דורך גיין צוויי דריי יאר מיט די משוגענע חיה, ברענגט זיך אריין די גרויסע לויערס, ער האט אוועק געווארפן נחמיה פאר די הינט, ער האט געזאגט פאר דערשעוויץ ער טאר נישט נעמען נחמיה'ס קעיס. און יעצט ווארפט ער אוועק א יונגערמאן פאר די הינט, ער גייט זיצן פֿינף יאר, אבער מענצער וועט זיך פאטשן דאס בייכל ווייל ער האט א גוטן סופערמארקעט, און ער וועט אריינלייגן די זאכן וואס די גאווערמענט געט נאט פאר סעיל, און ער וועט עס פארקויפן, און ער וועט ווערן א מיליאנער אויף אונזער חשבון, אויף ארעמאן'ס חשבון, וואט א שעים וואטס גאוינג אן, דער עולם איז אזוי מעסד אפ, אז טאמער איז נאך דא מענטשן וואס זיי האבן נאך א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג צו מיט מיין האטליין, איך וויל דאס זאגן, נערווען פילן מיט א משוגעים הויז גייט ענק שוין נישט העלפן.